משיחת י"ב תמוז תשכ"ד
וואס אויף דערויף זאגט מען אויכעט אויף די שתי הלחם וואס מ'האט געבראכט בשבועות וואס דאס איז דאך דער זמן מתן תורתינו שטייט דאך אין ספרי מוסר און מער באריכות אין חסידות, אז די שתי הלחם שבזמן מתן תורתינו איז דאס איז מרמז אויף לכו לחמו בלחמי, אויף לחמה של תורה, און וואס דאס איז בכללות שתי הלחם, נגלה ונסתר, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. און אויף דערויף זאגט ער, זאגט ער אין דער משנה, וואס על פי פנימיות איז דאס לכאורה א דבר תמוה. זאגט די משנה אז עמר איז מתיר בחול און שתי הלחם איז במקדש, וואס כפשוטו איז דאס אז איידער מען האט מקריב געווען דעם עמר שעורים האט מען ניט געטארט עסן אפילו בהדיוט בחול, קיינע פון תבואה פון חדש. דערנאך אבער במקדש האט מען אפילו נאכן עמר אויך ניט מקריב געווען, וואס האט מתיר געווען אז מען זאל מקריב זיין במקדש, האט עס מתיר געווען נאר דאס וואס מען האט מקריב געווען די שתי הלחם, און נאכדעם האט מען געקאנט מקריב זיין במקדש פון די, פון די תבואה חדשה. וואס לכאורה מקדש מצד עצמו איז ער דאך שוין א ענין פון קדושה, איז וואס דארף מען האבן אין מקדש גופא א ענין וואס דאס זאל מתיר זיין? וועט מען דאס פארשטיין בהקדם ווי דער ענין איז אין נגלה און וואס אחרונים שטעלן זיך אויף די משנה און מ'וויל איר מפרש זיין בכמה אופנים. וואס דאס איז דאך לכל הדעות אז עמר מתיר בחול ולהדיוט, איז דער פירוש אז איידער מ'איז מקריב דעם עמר שעורים טאר מען ניט עסן פון די תבואה חדשה, דער איסור חדש. בנוגע שתי הלחם וואס זיי זענען מתיר במקדש, זאגט ער די גמרא אין גמרא דער חילוק פון עמר און שתי הלחם אז עמר אויב איז אסור אפילו בדיעבד, משא"כ בהקרבת שתי הלחם אויב ער האט מקריב געווען קודם שתי הלחם איז בדיעבד איז דאס כשר. מאטערן זיך אחרונים וואס איז דער חילוק צווישן עמר און שתי הלחם, ווארום ממה נפשך אז דאס דארף זיין דאס איז מתיר און דאס איז מתיר איז פונקט אזוי ווי דא איז אסור אפילו בדיעבד האט דארטן אויכעט געדארפט זיין אסור אפילו בדיעבד. און מען טראכט אין דעם אז מען קען זאגן שני אופנים, צי דער איסור פון שתי הלחם איז דאס א איסור חדש, אז ביים פונקט אזוי ווי ס'איז דא בחול א ענין פון איסור חדש, אזוי איז דא א באזונדער איסור במקדש פון איסור חדש, און דא ווערט ער מותר דער איסור על ידי הקרבת העומר, ובמקדש ווערט ער מותר על ידי הקרבת שתי הלחם. וואס דעמאלט איז ניטא קיין סברה לחלק פונקט אזוי ווי דא איז בדיעבד אסור אזוי איז דארט אויכעט בדיעבד אסור. א צווייטע הסברה איז אז ס'דא מער ניט ווי איין איסור חדש, און סיי בלהדיוט און סיי במקדש, און אויף דערויף איז דא צוויי היתרים, און דער איסור ווערט שוואכער על ידי הקרבת עומר שעורים, וואס אט די שוואכקייט איז שוין גענוג אז א הדיוט זאל דאס קענען עסן. אבער מקריב זיין דערפון א מנחה א קרבן טאר מען נאך ניט, וואס איז מתיר דאס אז מען דורך דערויף וואס ער איז מקריב שתי הלחם, וויבאלד אז ס'קלוש איסורו, וויבאלד אז דער איסור חדש איז שוין אפגעשוואכט געווארן דורך די הקרבת העומר, און דאס איז דער זעלבער איסור אויכעט במקדש, איז ער אויכעט אין מקדש האט געפועלט דער חלישות זיינער דער קלוש איסורו אז בדיעבד זאל דאס זיין כשר. דערנאך איז דא א דריטע הסברה, אז בעצם איז במקדש וואלטן גאר געקאנט מקריב זיין פון חדש אויכעט פאר שבועות אויכעט, נאר וואס דען שתי הלחם האט אויף זיך א דין אז ס'דארף זיין מנחה חדשה. איז אויב ער וועט מקריב זיין א מנחה פון חדש פארן שתי הלחם איז די מנחה כשרה, ס'איז ניטא קיין איסור אויף מקריב זיין, דערנאך וועט אבער פעלן אין דעם שתי הלחם ס'וועט זיין ניט קיין מנחה חדשה, כדי די שתי הלחם זאל זיין בשלימות א מנחה חדשה, דערפאר דארף מען ניט מקריב זיין דעם חדש. און ס'איז דאך דא לומדים פון אחרונים וואס ווילן אזוי מפרש זיין און אפגעדרוקט מיט א גאנצע אריכות בזה. און בשעת מ'גיט א קוק דעם לשון אין שס שטייט בפירוש אין שס פארקערט. די משנה לשון המשנה איז אז עומר איז מתיר בחול ושתי הלחם במקדש, איז דער פירוש הפשוט אז דער לשון מתיר וואס שטייט ביי עומר גייט עס אויכעט אויף שתי הלחם. נאך מער מפורש בפירוש אין די גמרא אויף דער משנה איז שטייט דער בפירוש דער לשון אויף שתי הלחם אז דאס איז מתיר. דער גאנצער גדר פון מתיר במקדש מתיר בקדשים איז בשעת ס'איז דא א זאך וואס ווערט דורך דערויף מותר. און קודם לזה יענע זאך ניט מותר. דאס איז ניט א ענין אז אין דעם דבר המתיר דארף צוקומען עפעס א ענין חדש, ווי דא וויל מען מפרש זיין א מנחה חדשה, א ענין פון מתיר בקדשים א מתיר במקדש איז אז דאס איז מתיר א זאך וואס פריער האט דאס ניט געטארט זיין באכילה האט עס ניט געטארט זיין בהקטרה למזבח ועל ידי ענין זה האט ער דאס מתיר געווען. וויבאלד אז די גמרא זאגט בפירוש אז שתי הלחם איז דאס א דבר המתיר, איז קיין ספק ניט אז ס'איז דא א צווייטע זאך וואס ביז דעם שתי הלחם איז דאס געווען אסור און דערנאך איז דאס געווארן מותר. במילא בלייבט מער ניט ווי די ערשטע הסברה אז דאס איז דערפאר וואס קליש איסורא, במילא איז בדיעבד כשר, אבער מ'קען ניט זאגן אז אין מקדש קען מען מקריב זיין אפילו חדש אויכעט אן דעם שתי הלחם נאר דען ס'מער ניט ווי ס'וועט פעלן אין די מנחה חדשה, אין דעם ענין וואס שתי הלחם דארף זיין מנחה חדשה. דערפון קומען מיר צו דעם ביאור וואס האט גערעדט פריער, וויבאלד אז ענייני הקרבות במקדש איז דאס א ענין פון א מצוה. מצד די עבודות במקדש כפשוטם איז דאס א ענין של מצוה, איז דערנאך איז דא די הלכות פון דרוף וואס דאס איז די תורה וואס פארבונדן מיט די מצוה. און אין דרוף איז דא דער בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, אז בשעת ער איז מקיים א מצוה דארף דאס זיין אין וועלכן אופן געמאכט אז דאס זאל זיין מנחה חדשה געלערנט מיט א חידוש, געלערנט תורה אין אן אופן בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, און ווי ער לערנט תורה איז גדול לימוד שמביא לידי מעשה, ווי דער לימוד איז אזוי איז די מעשה. און אז דער לימוד איז ביי אים בחיות גדול ביותר ווערט ביי אים די מעשה בחיות גדול ביותר, און דערפאר איז בשעת ער קען מקיים זיין א מצוה מיט א הידור, אדער ער קען אים מקיים זיין אן א הידור איז כל חלב להוויה, וואס דאס איז אויך ווי גערעדט אין די פריערדיגן פארברענגען און ווי דער רמב"ם ברענגט עס אראפ לפסק הלכה אז כ א ס'דארף זיין מן המובחר בצדקה ובתורה וכו' וכו' וכו'. אז להוויה דארף זיין מן המובחר, און קודם לזה גיט ער מן הרע על היפה אדער אין היפה גופא ניט דעם יפה, איז דאס תשאו עליו חטא און ווי דער ספרי פארטייטשט דאס א ענין של עון. אבער דארטן זאגט אויך די גמרא אז וויבאלד אז מ'זאגט נשיאת חטא איז א סימן אז תרומתו תרומה בדיעבד. וואס דאס האט זיך איך איט אפגעשפיגלט אין דעם דין אז עיב הקריב לפני שתי הלחם האט ער געטאן אן התסיסה על אף חטא און אף על פי כן איז תרומתו תרומה בדיעבד איז דאס כשר ועל דרך ווי בנוגע לפעולה אז ער טוט א מצוה אפילו שלא לשמה און טוט א מצוה על דרך ווי אן עם הארץ טוט א מצוה על אחת כמה וכמה ווען ס'פעלט ביי אים מער ניט ווי דער כל יום יהי' בעיניך כחדשים, איז א מצוה האט ער געטאן אבער דער חלב להוי' פעלט ביי אים במילא תישא עליו חטא און נאך מער תישא עליו עוון. וואס דאס איז דער ביאור אויף דער משנה און אויך דער ביאור אויף דעם רמב"ם און אויך דער ביאור אויף דאס ווי מ'האט פריער גערעדט אז מ'פארבינדט הרבצת תורה מיט כל ענינים ווי ס'דא בכמה וכמה איגרת הקודש אנהייבנדיג פון דער איגרת הקודש, דערפאר וואס דער ענין פון תורה ניט נאר נוגע אז זאל צוקומען אין הבנה והשגה אין די מצוות פון לימוד התורה כדבעי, נאר דאס איז נוגע בכל חייו הרוחניים, במילא איז דאס אויך נוגע בכל חייו הגשמיים, ווארום וויבאלד די תורה ווערט דם ובשר כבשרו, איז דאס אינו יוצא מידי פשוטו, אט דאס ווערט זיין מציאות הרוחנית, אט דאס איז זיין כח העשי' הרוחני, און דאס איז זיין כח המחשבה הרוחנית, און דאס איז זיין כח הדיבור הרוחני, אז ס'איז געווארן א ענין מציאות פון תורה, במילא איז אויך פארשטאנדיג אז בשעת די תורה איז געזינטער און לעבעדיגער און טיפער, איז אויכעט דער כח המחשבה והדיבור והמעשה הרוחניים שלו, ווערן אויכעט אין אן אנדער אופן במילא ווערט אנדערש דער כח המחשבה דיבור ומעשה כח הגשמיים שלו אנדערש במילא ווערט דער קיום מצוות עשה און קיום מצוות לא תעשה אין אן אופן פון כל חלב להוי' אז ער איז מפריש מן המובחר אפילו על היפה וואס דאס איז אויכעט בנוגע לענייננו. אז בשעת מ'איז מוסיף אין לימוד פנימיות התורה וואס פנימיות התורה בערך הנגלה איז דאס בדוגמא ווי נגלה בנוגע לעשיית המצוות, אז פונקט אזוי ווי תורה לגבי מצוות איז דאס דם לגבי אברים וואס דער דם איז זיי מחיה, אט אזוי זאגט ער דאך אין זהר אז פנימיות התורה לגבי נגלה דתורה איז דאס בדוגמת און דאס ווערט אנגערופן נשמתא דאורייתא און דאס ווערט אנגערופן גופי תורה. וואס אין נשמה איז דאך אויכעט ניטא קיין חילוק בין נשמה שברגל לנשמה שבראש ולב, בדוגמא ביי ווי גערעדט פריער בנוגע לדם, און בשעת די נשמה שטייט אין א תוספות חיות, ביז ווי גערעדט אין מאמר אז שם נפשינו בחיים ס'איז נאך מער פון חי בעצם, נאר דאס א חי וואס דער אייבישטער גיט למעלה מטבע דקדושה, אט א דעמאלט איז ולא נתן למוט רגלינו דער אפילו דער רגל דער כח ההליכה שלו, באקומט אן אנדער ענין ווי דאס וויבאלד אז דאס איז פארבונדן און דאס נעמט זיך פון נפשינו ווי נפשינו שטייט אין חיים עצמיים.